וואס ווארנט דער איסור עבודה זרה, אז מען דארף דינען נאר דעם אייבערשטן, אז עס איז נישטא קיין שום אנדערע זאך וואס ער איז משפיע, וואס ער פירט אן אויף דער וועלט, דאס איז דער מצוה פון, דאס איז דער איסור פון עבודה זרה, לא יהיה לך אלוקים אחרים. אך וואס איז שולל די ענין פון שיתוף, אויף זאגן אז עס איז פארהאן א צווייטער מציאות וואס האט אין זיך א שלטון, און וואס באשטייט, וואס אין וואס זאל באשטיין דעם שיתוף, אז עס איז דא א צווייטער מציאות, נישט וואס ער איז דער מקור ההשפעה, נישט וואס ער איז א מקור אויף כח, נאר וואס ער האט א בעלעבאטישקייט אויף כח, וואס ער האט א בעלעבאט, א שלטון אויף דער כח וואס ער האט. איז דער כח וואס דער אייבערשטער שיקט אריין דורך אים, דער כח טאקע שטאמט נישט פון אים, דאס שטאמט פונעם אייבערשטן, און דערמיט איז עס נישט עבודה זרה, דער כח וואס ער איז מקבל פונעם אייבערשטן, נאר עס קען זיין א טעות אז ער האט א געוויסע שליטה אויף דעם כח וואס דער אייבערשטער גיט אים שליטה, סיי בנוגע אז ער קען ער קען בוחר זיין דאס אפהאלטן פאר זיך, דאס איז שוין תוצאות, אבער דער מהות הענין איז אז עס קען זיין א טעות אז דער כח וואס דער אייבערשטער שיקט דורך א נברא,

דאס איז מ'זאל נישט מיינען אז דער אייבישטער איז א מציאות וואס איז א צונויפגעשטעלטע מציאות, ווו דער אייבישטער'ס מציאות איז א מציאות וואס איז צונויפגעשטעלט פון פארשידענע תכונות, ער זאגט ניין, אויף דעם זאגט ער דער אייבישטער איז א מיוחד אז ער איז אן איינציגער אן אמת'ער איינציגקייט, אז זיין מציאות ער איז ער איז א נקודה א נקודה אמיתית איין נקודה, ער איז נישט קיין מורכב פון פארשידענע זאכן. דאס איז די אלע דריי ביאורים וואס וואס ער ברענגט. איצטער. איצטער וואס מען וועט לערנען היינט וועט מען אנהויבן פארשטיין פארוואס ברענגט ער די אלע הקדמות, וואס ברענגט ער די גאנ די רמב"ם מיטן זוהר מיטן מיטן זוהר מיטן מיטן מיטן ביאור פון די דריי ביאורים דא אין אחדות, וואס וויל ער דא מיט די גאנצער המשך וואס ער ברענגט די פארשידענע ביאורים אין די ענין האחדות. איז זאגט ער אזוי.

כמשמע ממה שכתב בחיבורו הגדול פרק א' מהלכות יסודי התורה הלכה ז', אלוקה זה אחד הוא, וואס הייסט אחד אז ער איז טאקע אן איינציגער, ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחלקות ולקצוות, אלא יחוד שאין יחוד אחר כמותו בעולם, אן אמת'ער איינציגקייט. עד כאן לשונו. אה. און לפי ווי דער רמב"ם איז מסביר אויף די פשטות אין ספר היד קומט אויס אז די מצוה פון יחוד באשטייט אין דעם אז דער אייבערשטער איז א מ א, איז נישט קיין צונויפגעשטעלטע מציאות, נאר ער איז איין איינציגער נקודה. נישט קיין מורכב פון תכונות ווי אלע אנדערע נבראים, נאר איז א אחד, א יחיד אמיתי, ער איז א איינציגער, א איינציגער מציאות. זאגט, הייבט ער אן זאגן אזוי, ובאמת זה נכלל מצוות אמונת אלוקות. באמת דער זאך וואס דער רמב"ם זאגט אין ספר היד, אז דער מצוה פון יחוד באשטייט אין דעם אז דער אייבערשטער איז נישט קיין מורכב, דאס איז באמת נכלל אין דער מצוה פון אמונת אלוקות. ווי איז דאס נכלל אין מצוות האמנת אלוקות? לכאורה די מצוה האמנת אלוקות איז נאר דאס, איז דא הייבט אן דער צמח צדק אריינגיין אין דעם ענין, פארוואס וואס איז טאקע וואס וואס איז דער יסוד פון דעם זוהר אז מצוות יחוד השם מיינט יחוד הוויה ואלוקים? וואס איז וואס איז דאס מיז? זאגט ער הייבט ער דא דא הייבט ער אן זאגן דעם ענין. זאגט ער באמת זה נכלל במצוות האמנת אלוקות, בפשטות מצוה פון האמנת אלוקות איז גלייבן אז ס'איז דא אן אייבערשטער, דאס איז פשטות לשון הרמב"ם לידע שיש אלוקה, מ'זאל וויסן אז ס'איז דא אן אייבערשטער. אבער דער צמח צדק ברענגט פריער מצוות אמונת אלוקות אז עס איז נישט שייך צו טייטשן אזוי די מצוה פון אמונת אלוקות, לפי מה שביארנו כמו שכתב הרא ם, אזוי זאגט דער מזרחי שגם הרמב ם כוונתו כן, מוז מען זאגן אמונת אלוקות האט אין זיך אן אנדערע טייטש אינגאנצן, פשטות אמונת אלוקות איז אז מען דארף מען דארף וויסן אז ס'איז דא אן אייבערשטער, אבער לפי וואס דער צמח צדק האט פריער מבאר געווען מצוות אמונת אלוקות, און דער מזרחי זאגט אזוי האלט אויך דער רמב ם, מוז מען זאגן אמונת אלוקות האט אן אנדערע באגריף, אן אנדערע טייטש.

אזוי במילא קומט די מצוה פון יחוד שולל זיין אז דער גאט אז דער גאט איז נישט קיין מורכב, זאגט ער אזוי, אבל לפי מה שנתבאר שעל מצוות שעל מציאות הקל לא יתכן לשון אמונה, כי נראה בעליל זאגן אז דאס אז ס'פאראן א גאט איז נישט שייכות בכלל די ענין פון אמונה ווייל דאס איז א קלארע זאך וואס מ'זעט קלארערהייט נראה בעליל. איז אויב ס'וואלט געווען עפעס א לומדות וואס מ'האט געדארפט מוכיח זיין אז ס'איז דא אן אייבישטער, אדער ס'וואלט געווען עפעס א מופשט'דיגע סברא אז ס'איז דא אן אייבישטער וואלט מען געקענט זאגן מ'דארף דארף אין דעם גלייבן. וויבאלד אבער ס'איז א זאך וואס איז קלאר פאר א מענטש און ס'איז א קלארזיכטיגע זאך, ס'איז אזא פשוט'ע סברא, ס'איז א חשבון פשוט, איז נישט שייכות זאגן אויף דעם ענין פון אמונה. סא כ זאגט ס'נראה בעליל. ער ברענגט פיר אז אזוי ווי עס איז נישט שייכות זאגן א א זאך וואס א מענטש זעט מיט די אויגן איז נישט שייכות זאגן ער זאל גלייבן אין דעם. זאגט נאכמער ס'איז אפילו נישט שייכות זאגן ער זאל ער זאל מיר זאלן הייסן אז ער זעט די זאך מיט די אויגן, זעט ער דאס, וואס דארף ער גלייבן אין דעם, ער זעט עס פשוט פאר די אויגן, על דרך זה, א געוויסע סברת שכל, דאס איז אזא פשוטער חשבון וואס יעדער מענטש קען מאכן דעם חשבון איז נישט שייך זאגן אמונה אויף דעם, דער מענטש איז נישט נאר עפעס א בשר ודם וואס נאר דאס וואס ער זעט מיט די אויגן ווייס ער אז ס'איז פאראן א חשבון פשוט וואס איז פשוט א קאמען סענס ווי מ'זאגט. א פשוטע איינס מיט נאך איינס איז צוויי, דאס איז א פשוטער חשבון, איז נישט שייך זאגן אז מען זאל גלייבן אז ס'איז כך וכך, אז ס'איז א פשוטער חשבון, יעדער מענטש וואס האט עפעס שכל בקדקדו קען מאכן דעם פשוט'ן חשבון אז ס'איז אזוי, איז נישט שייך זאגן אמונה אויף דעם. זאגט ער, דאס וואס איז פאראן א אייבערשטער איז דאס נראה בעליל. ער ברענגט כמה פרטים פון די מצוה פון אמונת אלקות, אבער דער ווארט זאגט אז עצם זאך אז ס'איז פאראן א אייבערשטער, דאס דארף נישט אנקומען צו, צו דעם ענין פון אמונה, ס'איז א זאך וואס איז א קלארע זאך, און דארטן ברענגט ער כמה פרטים מיר זאגן נאר דער פשוט'ער מובן פון דעם, אזוי ווי אזוי ווי דער פשוט'ער חשבון וואס ברענגט זיך אלעמאל, ס'פארהאן סתם א מענה ווי דער רבי האט אמאל געשריבן צו עמיצן, עמיצן האט געשריבן, האט געפרעגט צו ס'פארהאן הוכחות, אז ס'דא אז ס'דא א בורא עולם האט דער רבי אים געענטפערט, אין די שפעטערע יארן געווען אמאל אזוינע קורצע ענטפערס, נישט נישט געהאט קיין צייט פאר א לאנגע בריוו, האט דער רבי אים געזאגט צו כשרואה בנין הצריך לשכנעו שיש מי שבנאו, ער זאגט, ער וויל וויסן צו ער איז אזא מענטש וואס בשעת ער זעט א בנין דארף מען אים איינרעדן אז ס'דא א בנאי, אויב אויב דו ביסט אזא מין סארט מענטש וואס אז דו זעסט א זאך וואס זעסט עפעס א זאך א מאורגנדיגע מסודר'דיגע זאך, ביסט ביסט נישט עפעס א גרויסער ווי זאגט פילאסאף א גרויסער כ'ווייס משכיל וואס הייבט אן אפילו הנחות פשוטות ביי א מענטשן פרעגסטו אויף דעם. דיין הנחה פשוטה איז אז אז דער אז דער אז דו זעסט עפעס א גאנצע בנין מיט א סדר מסודר, און מסתמא אימיצער האט עס מסדר געווען, איז וואס דארף מען אזוי מוכיח זיין אז אז דער וועלט האט א באשעפער. דאס איז א ס'פאראן דאס וואס ס'פאראן א אייבישטער איז א חשבון פשוט, איך זאג סתם אזוי פאר אז מ'איז נישט קיין גרויסע טראכטערס איז דאס זיכער א חשבון פשוט, אז מ'זעט א וועלט און ס'פירט זיך פון אלע זייטן א גאנצע סדר איז זיכער אימיצער האט עס מסדר געווען, דאס איז דער פשוט'ער חשבון, אפילו ס'פאראן אבער.

אז א זאך זאל ווערן איז דאס א חידוש, דער אין דאס איז דער זאך איז נישט געווען, דאס איז נישט געווען, דאס איז נישט איז א אז דאס דארף נישט ווערן, יעדער זאך א געווארענער זאך מיינט אז בעצם איז ער נישט געווען, איז אז אליין קען ער זיך דאך נישט מאכן, אין דבר עשה את עצמו, ווייל ווי ווי ברענגט דער חובת הלבבות מאכט בכדי ער זאל ער זאל זיך מאכן דארף ער דאך פריער זיין, בכדי ער זאל ער זאל זיין דער סיבה אז ער זאל זיין וואלט ער דאך געדארפט זיין פריער און ער איז נישט געווען. איז א זאך, א זאך וואס איז נישטא קען זיך אליין נישט מאכן. איז בהכרח אז אז דער ערשטער יסוד, דער ערשטער התחלה פון מציאות איז, ס'מוז זיין א מציאות וואס אזא מין סארט מציאות וואס דארף נישט געמאכט ווערן, ס'מוז זיין א מציאות וואס איז א מציאות מחויבת בעצם, א זאך וואס איז נישט פאראן, א זאך וואס איז נישט קיין אפשרי המציאות. עפעס א זאך וואס וואס וואס איז נישט, עפעס א זאך וואס וואס איז לאו וואס דארף נישט זיין. ס'איז א זאך וואס איז אפשרי, עס קען יע זיין און עס קען נישט זיין, איז דער מצב טבעי זיינער איז אז ער איז נישטא. ער דארף, מ'דארף דאך האבן א סיבה, אויף צו זיין דארף מען האבן א סיבה, אויף צו נישט זיין, אז אויף צו זיין אויף עפעס, אויף העדר דארף מען נישט האבן קיין סיבה אויף דעם. איז אויב ער איז, איז ווען אויב ער איז געווארן, מוז זיין אז אין דבר עשה את, אז אימיצער האט אים באשאפן, און דער אם מוז, און דער התחלה מוז זיין פון אזא מין סארט אימיצער וואס איז א מחויב המציאות, א זאך וואס דארף נישט ווערן, א זאך וואס דארף נישט געמאכט ווערן, נאר א זאך וואס ס'איז אזוי בעצם, ער איז אזוי, אזוי, דער מציאות איז אזוי בעצם, ס'איז מחויב אזוי. נישט? איז דער ענין אז ס'פאראן א, אז ס'פאראן א מחויב המציאות, ס'פאראן אזא מין סארט מציאות וואס האט נישט די הגבלות פון נבראים, עס איז א מחויב המציאות, דאס איז א זאך וואס איז נראה בעליל, ס'איז א חשבון פשוט על פי שכל. וויבאלד ס'איז א חשבון פשוט אז ס'פארהאן א מחויב המציאות, דארף מען נישט אנקומען צו אמונה אויף דעם. דאס איז א חשבון פשוט בכללות, א פשוט'ן חשבון וואס שכל דארף נאר אויס'חשבונ'ען דעם ענין. וויבאלד ס'איז א חשבון פשוט אז אזוי ווי א זאך וואס א מענטש זעט מיט די אויגן איז נישט שייך צו זאגען אז ער זאל גלייבען אין דעם, ווייל ער זעט עס דאך ער זעט עס דאך קלארערהייט, על דרך זה א חשבון פשוט וואס א מענטש ווייס און דארף נישט האבען קיין הוכחות אויף דעם, איז אויף דעם וואס דער אייבערשטער איז א מחויב המציאות אז ס'פארהאן אז ס'פארהאן אן אמיתית המציאות, ס'פארהאן אזא מין סארט זאך וואס דארף, נישט קיין געמאכטער סארט זאך, א זאך וואס דארף נישט ווערן, א זאך וואס איז, דאס וואס ער איז, אזוי איז בעצם, אזוי איז, ס'איז נישט שייכות אז אז ער זאל נישט זיין, אזוי ווי ער איז, אז אט אזוי איז דער מציאות, אט אזוי איז דאס, ס'איז נישט, ס'איז נישט קיין מצב שנתחדש, אלע אנדערע נבראים זענען דברים שנתחדשו, בעצם זענען זיי, זיי דארפן נישט זיין, און מ'האט נישט קיין סיבה חיובית פארוואס די די זאכן זאלן פונקט זיין, נאר ס'איז נתחדש געווארן אז זיי זענען דא, אבער בעצם אז זיי וואלטן נישט געווען וואלט נישט געווען קיין קשיות. מען דארף נישט, מען דארף נישט, ס'דארף נישט זיין, מה שאין כן ס'פאראן, ס'מוז זיין אז דער השכלת המציאות איז אז אז ס'פאראן א מציאות וואס אזוי ווי ער איז אט אזוי איז דאס, אזוי איז בעצם, דאס דארף נישט ווערן, אזוי איז דאס בעצם, אזוי אזוי איז דער מצב הדברים באמיתית, אזוי דארף דער זאך זיין, ס'נישט שייך אז ס'זאל זיין באופן אחר, ס'מוז זיין אזוי. איז דער ענין אז ס'פאראן א מחויב המציאות, דאס איז מוכרח על פי שכל, דאס איז נראה בעליל. איז וואס איז דער מצוה פון אמונה? דאס איז די מצוה פון אמונה קומט א זאך וואס א מענטש זעט נישט און א זאך וואס נישט קיין שכל חשבון פשוט וואס דער שכל אנושי קומט צו צו דעם אליין אויף דעם קומט צו גיין די מצוה פון אמונה א זאך וואס א מענטש מצד עצמו מצד שכל אנושי מאכט א חשבון פשוט אז ס'איז אזוי דאס זעט עס זעט עס דער מענטש מ'רעדט נישט דער אבן עזרא זאגט אז לא ניתנה תורה אלא אלא אלא לבעלי שכל תורה קומט נישט תורה קומט נישט צו גיין צו א מענטשן וואס קיינמאל נישט געטראכט אין זיין לעבן און כך וכך תורה קומט צו גיין צו א מענטשן וואס ער האט א קאפ און דער אזוי ווי נישט נאר ער זעט מיט די אויגן, ער זעט אויכעט, ער מאכט חשבונות שכליים, ער זעט אויכעט מיט מיט די קאפ. איז אז מען זאגט מצות אמונה איז מצות אמונה קומט נאכדעם וואס ס'איז פאראן א מענטש א בר דעת, א מענטש א בעל שכל, וואס האט פארשטאנען די חשבונות פשוטים וואס איז מחויב אז ס'איז פאראן א אייבישטער, די חשבונות פשוטים האט ער שוין געמאכט. אויף דעם קומט מצות האמנת אלוקות. וואס איז, טייטשט ער דארט, און וואס איז מצות האמנת אלוקות? אם כן. ציווי האמונה שבמצוה הנ"ל היא על היות מציאותו יתברך מרומם ונשגב למעלה מעלה מהשגת החכמה וכפי שכתוב שם באריכות. צמח צדק זאגט אז וואס איז דער מצוה פון דער מצוה פון אמונה איז מען זאל וויסן מען זאל גלייבן אז דער אייבערשטער איז למעלה מעלה פון וואס פון וואס שכל פארשטייט. דאס הייסט ווי ער רעדט דארטן איז דער יסוד איז שכל אנושי קען צוקומען צו דער הבנה אז ס'איז פארהאן א מחויב אז ס'איז פארהאן א אייבערשטער אז ס'איז פארהאן אז ס'איז פארהאן א מציאות וואס ער איז מחויב צו זיין. און ב און שכל און מצד שכל אנושי מצד עצמו נישט מחייב נאכמער נישט מחייב שכל קען קומען צו א מדריגה אז ס'פארהאן א מחויב המציאות און און שכל אנושי נישט מחייב מער. די מצוה פון אמונה איז צו איז צו גלייבן אז ס'פארהאן אז דער אייבישטער איז אזא מין סארט מציאות וואס האט אינגאנצן נישט צו טון צו וואס שכל אנושי איז מחייב צו דער מציאות וואס שכל אנושי פארשטייט. כ'ווייס נישט צו מ'דארף אריינגיין דא אינעם גאנצן אינעם גאנצן אינעם גאנצן שמועס אבער. על היות מציאותו יתברך מרומם ונשגב למעלה מעלה מהשגת החכמה כמו שכתוב שם באריכות. די נקודה אין דעם בכללות איז אז ס'פאראן דער מושג אין אלוקות וואס שכל אנושי מצד עצמו קען דערגיין. שכל אנושי קען דערגיין אז ס'פאראן אן אמיתית המציאות, און אמיתית המציאות מיינט אזא מין סארט מציאות וואס האט נישט קיין הגבלות, וואס איז בתכלית השלימות, איז דאס קען שכל אנושי אליין דערגרונטעווען צו דעם אז ס'פאראן א מציאות וואס האט נישט די אלע הגבלות פון אונזער וועלט, א מציאות וואס איז בתכלית השלימות, א מציאות מחוייבת, א מציאות שלימה בתכלית. אבער ער זאגט, דער מצוה פון אמונה איז אז מ'זאל גלייבן אז דער אייבערשטער איז אינגאנצן נישט וואס שכל פארשטייט אז ער איז, אז דער אייבערשטער איז אינגאנצן אן אנדער סארט מציאות וואס האט אינגאנצן נישט צוטון מיט שכל והשגה.

אז א זאך וואס איז בלי גבול איז גאר א הויכע זאך, א זאך וואס האט נישט קיין הגבלות, א זאך וואס איז חי וקיים לעד, איז א, ווייזט אויף א תקיפות המציאות, א זאך וואס האט אין זיך, וואס האט אין זיך, וואס קען, וואס קען שאפן א וועלט, וואס האט אין זיך פארשידענע שלימות'ן, דאס ווייזט אויף די גרויסקייט און ריכטיגקייט פון דער מציאות. דער מצוה פון אמונה איז אז מען זאל גלייבן אז דער אייבערשטער איז א זאך וואס שכל האט, וואס האט אינגאנצן נישט צו טון צו די מושגים וואס א מענטש, ווי א מענטש פארשטייט, פארטייטשט ביי זיך גדלות יעדער, א שכל מצד עצמו זעט אין געוויסע מושגים אז דאס, דאס ברענגט ארויס גדלות, דאס ברענגט ארויס אמת, א זאך וואס איז נצחי, נצחיות ביי א מענטש אין די שכל הנברא ברענגט ארויס אז דער זאך איז אן אמת'ער מציאות.

נישט פון די מושגים פון נצחיות, פון שלימות, פון בלי גבול, דער אייבערשטער באשטייט אינגאנצן נישט פון די מושגים, וואס איז דער אייבערשטער אליין, מיר האבן נישט קיין קיין מושג נישט וואס דער אייבערשטער איז, נישט מיר האבן נישט קיין מושג ווייל דער אייבערשטער איז אסאך העכער פון די מושגים וואס א מענטש קען מתאר זיין, ווייל דער אייבערשטער איז אן אנדער ענין אינגאנצן, דאס איז די מצוה פון, מען זאל גלייבן אז דער אייבערשטער איז אן אנדער ענין אינגאנצן, גארנישט צו טון צו וואס שכל פארשטייט וואס גרויסקייט איז, למעלה מגדר השכל והשגה, נישט מען זאל גלייבן אז דער אמיתית המציאות איז נישט א זאך וואס איז נישט א זאך וואס איז בתכלית השלימות והפלא, נישט א זאך וואס איז גאר גרויס און גאר הויך, דער אייבערשטער באשטייט בכלל נישט פון די מושגים, די אלע מושגים וואס דער שכל פון א מענטשן זאגט אים פון גרויסקייט און העכערקייט און בלי גבול, די אלע מושגים דאס איז נישט דאס איז אלץ באשאפענע מושגים, און נישט אין דעם באשטייט דער אייבערשטער, און אזא מין סארט זאך דאס דארף א מענטש גלייבן, ווייל שכל מצד עצמו וועט קיינמאל נישט צוקומען צו א צו א קיינמאל נישט דערגרונטעווען אליין צו אזא מין סארט הכרה אז דער אייבערשטער באשטייט נישט פון די פון פון גוטע זאכן, דער אייבערשטער באשטייט נישט פון גרויסקייט און פון הויכקייט און פון תקיפות, אז דער אייבערשטער באשטייט נישט פון די זאכן. שכל אנושי איז מחייב אז דער אייבערשטער דער אמיתית המציאות זאל זיין ווי א סארט זאך וואס האט נישט אין זיך שוואכקייטן, וואס האט נישט אין זיך הגבלות, אבער זאגן אז דער אייבערשטער באשטייט נישט פון גרויסקייט, אז דער אייבערשטער באשטייט נישט פון הויכקייט, דאס וואלט שכל קיינמאל נישט געזאגט אזא זאך. דער מצוה פון אמונה איז אז א מענטש זאל גלייבן אז גרויסקייט און הויכקייט און די אלע מושגים דאס זענען מושגים וואס שכל האט אויפגעטאן, און דער אייבערשטער באשטייט בכלל נישט פון די זאכן. און וואס איז ער? מען האט קיין אנונג נישט וואס דאס איז. נישט מען האט קיין אנונג נישט ווייל ס'איז אסאך העכער, ווייל ס'איז אן אנדער ענין אינגאנצן, אן אנדער מושג אינגאנצן. נישט העכער, נידעריגער, ס'האט נישט צוטון מיט די מושגים אינגאנצן. וויסן אז מיר האבן נישט קיין שום תפיסה וואס דער אייבערשטער איז, דאס איז די מצוה פון אמונה, דאס דארף א איד גלייבן. דאס זאגט. זאגט ער, להיות, להיות מציאותו יתברך מרומם ונשגב למעלה מעלה מהשגה והחכמה, ער איז אינגאנצן, ער איז נשגב, ער איז אינגאנצן העכער פון די אלע, פון, פון, פון, פון, פון השגה וחכמה. ס'איז נישט נאר אז ער איז העכער אז א מענטש קען אים נישט פארשטיין, די אלע מושגים וואס געפ, וואס איז דא מצד חכמה והשגה, די אלע מושגים, וואס זענען די מושגים וואס, וואס מ'איז מייחס צו אלוקות מצד שכל, תכלית הגדלות, תכלית השלימות, תכלית ההפלאה, תכלית הגרעיסקייט, איז די אלע מושגים זענען נישט שייכות צו אים.

גאנץ נישט פון די מושגים. ואם כן, איז אויב אזוי, איז דער מצוה, וואס איז דער מצוה פון האמנה? מצוה פון האמנה באשטייט אין דעם מען זאל גלייבען אז דער אייבערשטער באשטייט בכלל נישט פון די אלע מושגים וואס שכל וואס שכל פארשטייט, דאס וואס דאס וואס ביי שכל הייסט א גוטע זאך, א ריכטיגע זאך, א גרעסע זאך, און נישט אינגאנצען נישט אין דעם באשטייט דער אייבערשטער, דאס איז די מצוה פון האמנה. אם כן, בכלל זה, שהוא יתברך פשוט בתכלית הפשיטות. יעמאלט פארשטייט מען זיך בדרך ממילא אז דער מצוה פון האמנה איז, מען זאל וויסן אז דער אייבערשטער באשטייט בכלל נישט פון די אלע מושגים פון א נברא, איז א דבר פשוט אז ער איז נישט קיין מורכב, אז ער איז פשוט בתכלית הפשיטות. ווי קען זיין א טעות, כאן בפרטים דמ, ווי קען זיין בפשט א טעות דער אייבערשטער איז א מורכב? א מענטש, אז מען געפינט זיך דא אין דער וועלט, איז יעדער מציאות אויף דער וועלט איז א מורכב. קען מען האבן א טעות דער אייבערשטער איז אויך א מורכב? אבער אז דער מצוה פון האמנת אלוקות איז וויסן נישט נאר אז דער אייבערשטער איז תכלית השלימות והפלאה, דאס איז נאך פאר די מצוה פון האמנת אלוקות, די האמנת אלוקות איז וויסן וואס דער אייבערשטער איז, מיר האבן קיין השגה נישט וואס דער אייבערשטער איז, אפילו וואס שכל הנברא זעט העכקייט און גרויסקייט, נישט אין דעם באשטייט אלוקות, איז שייך צו זאגן א מענטש זאל האבן א טעות דער אייבערשטער איז א מורכב ווייל די נבראים זיינען מורכבים. עס איז נישט שייך אזא טעות בכלל. אזוי. אם כן בכלל זה שהוא יתברך פשוט בתכלית הפשיטות, אז אז מען ווייסט אז דער אייבערשטער באשטייט בכלל נישט פון די אלע מושגים וואס שכל שטעלט צו, צו וואס פון וואס פארא מושגים שטעלט שכל צו צו א אמת, צו א אמת און צו א מחויב, זאכן פון גרעסקייט און הויכקייט און תכלית הרוחניות, תכלית המעלה, תכלית הבלי גבול, ווייסט אז דער אייבערשטער באשטייט בכלל נישט פון די מושגים, ער איז אינגאנצן פשוט ונשגב פון די מושגים. מרומם ונשגב פון די מושגים, און ממילא איז אוודאי איז ער פשוט בתכלית הפשיטות, אחר אשר אינו בערך כלל הכוחות השכליים, שיתכן לומר הרכבה בו, זאגט נישט נאר אז מען ווייס שוין אז דער אייבערשטער איז נישט קיין מורכב, ס'איז נישט שייך צו זאגן דער תפיסה פון הרכבה פון אחד לגבי הרכבה, ס'איז אויב מען זאגט אז וואס איז דער מושג פון אלוקות? דער מושג פון אלוקות איז ווי שכל פארשטייט דער מושג פון אלוקות. ווי פארשטייט שכל דער מושג פון אלוקות? אז ס'פאראן א מציאות וואס איז שלימה בתכלית, ס'פאראן א פערפעקט מציאות, דאס איז תכלית השלימות, ס'פאראן א פערפעקט מציאות וואס האט קיין שום חיסרון נישט אין דעם, איז א זאך, א מורכב, הרכבה איז א חיסרון. הרכבה איז חיסרון. ס'איז, הרכבה מיינט אז ער דארף אנקומען צו אנדערע זאכן בכדי אז ער זאל זיין ווי ער דארף, ער דארף אנקומען צו עפעס אנדערע תכונות. מה שאין כן ווען מ'זאגט ער איז נישט קיין מורכב מיינט אז ער אנטהאלט אין זיך אלץ, אים אלס דעם וואס ער איז, ער אנטהאלט אין זיך אלץ, ער דארף נישט אנקומען צו נאך כוחות. א מענטש, ער זאל האב, ער זאל קענען פארשטיין דארף ער אנקומען צו א כח השכל. דאס איז א הגבלה אין דער מענטשן. דער מענטש ווער ער איז, אנטהאלט, זיין ער, זיין מהות אנטהאלט נישט אין זיך דעם ענין פון פארשטאנד. ער דארף האבן, בכדי ער זאל פארשטיין דארף ער האבן א כח השכל. דארף זיין א מורכב פון א כח. אז מען זאגט א זאך וואס איז נישט קיין מורכב מיינט, ער אלס דעם וואס ער איז, ער האט אלץ, דארף נישט אנקומען צו כוחות און תכונות, ער קען אלץ, ער איז א מופש, ער איז, ער איז בלתי, ער איז בתכלית השלימות, קען ער אלץ, ער קען אלץ, דארף נישט אנקומען צו, דארף נישט זיין א מורכב פון א כח השכל צו א כח החסד, אלס דעם, אז ער איז ער, במילא קען ער, קען ער אלץ, ער איז נישט קיין מהות מוגבלת, אז ס'איז דא דער מהות, א מהות פשוטה, ממילא קען ער אלץ, איז ער אחדות. וואס איז שולל הרכבה מיינט אז ער האט נישט קיין חיסרון, הרכבה איז חיסרון און הגבלה, אז אז מ'זאגט די אייבישטער איז אן אחד נישט קיין מורכב מיינט ער נישט קיין מוגבל, ער איז נישט קיין חסר, ער איז בתכלית השלימות, אבער דער דאס איז אלץ וואס פאר א מושג פון שלימות שטעלט צו דער ווארט פון אחד ואינו מורכב, ס'איז א מושג פון שלימות אזוי ער פארשטייט דאס איז דאס איז שלימות וואס וואס דער מענטש'נס שכל קען פארשטיין.

און דאס איז א וואס און דאס דער מושג וויבאלד ער איז אז דער אייבערשטער איז א שלם דאס פארשטייט שכל, שכל פארשטייט זייער גוט אז אז דער אמיתית המציאות דער מחויב דארף זיין דער מציאות היותר שלימה דאס פארשטייט שכל, שכל זוכט אז עס זאל זיין א ריכטיגער מציאות, א אויסגעהאלטענע מציאות, א גרעסערע מציאות, א שלימות'דיגע מציאות, דאס זוכט שכל. איז שכל במילא אין שכל מוז מען זאגן אז דער תכלית השלימות אין העדר הרכבה איז אחדות, ווייל הרכבה איז הגבלה, און שלימות באשטייט אין דעם אז ער איז א שלם, ער איז נישט קיין מורכב פון כוחות. אבער אויב מען זאגט אז דאס וואס שכל נעמט גרעסקייט און הפלאה, נישט אין דעם באשטייט דער אייבערשטער אינגאנצן, דער אייבערשטער איז אן אנדער זאך אינגאנצן, איז אחדות, בניגוד צו הרכבה, דאס, דאס, די מושגים עקזיסטירן נישט בכלל. די מושגים פון שלימות מיט חיסרון ווי שכל נעמט די עניינים, דאס עקזיסטירט, דאס האט נישט בכלל, דאס איז אלץ שכל'דיגע עניינים, אבער דאס האט נישט צו טאן מיט וואס אלוקות איז, און נישט שייך צו זאגן אז דער אייבערשטער איז א אחד לשלול הרכבה. דער תפיסה פון אחדות לשלול הרכבה איז אז ער איז א שלם, מען רעדט אלץ, נאר ער איז וועגן די ווארט, אז מען זאגט אחדות לשלול הרכבה מיינט מען רעדט אלץ, זאגט אזוי, ס'פארהאן פארשידענע כוחות, פארהאן פארשידענע, אז דער מענטש קען פארשטיין, קען פילן, מידות איז א גוטע זאך, שכל איז א גוטע זאך, פארשידענע מעלות, דער אייבערשטער אויכעט האט אסאך מעלות, ס'איז אסאך מעלות, קען באשאפן א וועלט, און האט באשאפן א וועלט מיט חכמה, בינה, דעת, א ריבוי מעלות, איז אזוי קען מען האבן א טעות אז, די מעלות וואס דער אייבערשטער האט. אזוי ווי בשעת א מענטש האט מעלות, איז ער א מורכב פון מעלות, און דער אייבערשטער האט אויך א ריבוי מעלות, איז ער אויך מורכב פון א ריבוי מעלות. אויף דעם זאגט מען אז דאס וואס דער אייבערשטער האט די מעלות איז דאס נישט בדרך הרכבה, ס'איז בדרך אחדות. א מענטש האט מעלות בדרך הרכבה, ער האט די תכונות, מה שאין כן דער אייבערשטער האט די מעלות שלא בדרך הרכבה, ער האט די מעלות בדרך אחדות, דאס הייסט, ער האט די מעלות נישט ווייל ער האט די אלע תכונות, נאר ווייל ער איז א שלם, דערפאר האט ער די מעלות, ווייל ער איז א שלם. אויב מען רעדט אלץ אבער וועגן וואס רעדט מען אז דער אייבערשטער האט די מעלות, די זאכן וואס ביי שכל נעמט זיי אן אלץ דברים של טובה, אלץ דברים של מעלה, איז דער אייבערשטער האט זיי אין דעם בעסטן אופן, אין דעם העכסטן שלימות'דיגן אופן. אבער אז מען זאגט אז דער אייבערשטער באשטייט בכלל נישט פון די מושגים פון שכל, עס איז אן אנדער ענין אינגאנצן, און רעדט מען בכלל נישט וועגן מעלות אויף צו זאגן הרכבה און נישט הרכבה, צי די מעלות געפינען זיך אינעם אופן פון הרכבה צי די מעלות געפינען זיך אינעם אופן פון אחדות, אז ער באשטייט בכלל נישט פון די מעלות.

שיתכן לומר הרכבה או בלתי הרכבה, כי אינו מערך זה. די אמת איז די אריכות אין דעם ענין איז דארטן, איך בין נישט, אויב מ'וויל מ'זאל מאריך זיין דעם קען מען רעדן וועגן דעם מער בפרטיות, אבער ס'איז נישט ממש וואס וואס ער רעדט דא אין דער מצוה. כי אינו מערך זה, כמו שנתבאר שם פרק ג' פר' עיקר הב' עיין שם. על כל פנים, וואס וויל ער ארויסברענגען מיט דעם מיט דעם אריכות? ואם כן, לא יתכן לומר מצוות היחוד על זה, איז נישט שייך צו זאגן לפי דעם וואס ער האט אפגעטייטשט פריער, אז אמונת אלקות מיינט אז דער אייבערשטער באשטייט בכלל נישט פון גדר שכל והשגה, קען מען דאך זאגן אז די מצוה פון יחוד איז אז ער איז נישט קיין מורכב. ווייל כי כבר נכלל ענין זה במצוות האמונה הנ"ל, אבער דאס איז שוין נכלל אין מצוה פון אמונת אמונת השם. דערפאר, לזאת כוונת הזהר הקדוש אין מצוות היחוד הוא יחוד הוי' ואלוקים. דערפאר זאגט ער אין זהר די מצוות היחוד איז הוי' ואלקים, וויבאלד מען קען נישט, שפעטער נאך א ווארט, דאס איז מען קען נישט טייטשן אחדות לשלול הרכבה וואס איז שוין א דבר פשוט, דאס איז שוין נישט א דבר פשוט, דאס איז בכלל נישט לא יתכן לומר אזוי, לא יתכן לומר דעם גאנצן ענין ווייל דער אייבערשטער איז בכלל נישט אין די מושגים, דערפאר וויבאלד דאס איז דער זהר קומט שוין, וואס ער וויל ארויסברענגען איז אז דער זהר'ס ביאור קומט לאחרי ווי מיר ווייסן. אז דער אייבערשטער איז בכלל מושלל פון די גאנצע מושג פון שכל, ער איז פשוט בתכלית הפשיטות, ער איז בכלל נישט בגדר שכל והשגה, יעמאלט קומט צו גיין דער זהר און זאגט אז מען זאל וויסן זיין אז הוי' ואלקים כולא חד, איז דער גאנצער זאך פון זהר קומט לאחרי ווי מיר ווייסן אז דער אמיתית המהות פון אלוקות איז אז ער איז בכלל נישט בגדר שכל והשגה. דאס וויל ער ארויסברענגן. ס'איז דער זהר זאגט, דער זהר טאקע זאגט דארטן, לשון הזהר איז אז דער מצוה פון יחוד קומט לאחרי מצוות אמונת אלוקות, און ער זאגט דארטן אז מצוה פון יחוד איז די א פרט אין מצוות אמונת אלוקות. ס'איז, דערפאר טייטשט ער אפ, וואס איז אמונת אלוקות ווייסט שוין דער מענטש אז דער אייבערשטער איז בכלל נישט בגדר שכל והשגה. און אויף און נאכדעם קומט צו גיין דער זהר, אז מ'פארשטייט דער זהר קומט צו גיין נאכדעם ממילא איז דער המשך וואס ער זאגט, איז הנה הבנת ענין זה, אז מ'זאגט אז דער זהר קומט צו גיין לאחר ווי מ'ווייסט שוין אז דער אייבערשטער איז בכלל נישט בגדר שכל והשגה, איז פארשטייט מען שוין אז הבנת ענין זה מה שכיוונו בזה עמוק עמוק, אז עס איז גאר א טיפער ענין, אז מ'ווייסט אז עס איז נישט עס איז גאר גאר א טיפער ענין. און ויש בו כמה פנים ופנים לפנים, כמה כמה כמה פירושים אין זהר. וכל חד מבין לפום שיעורא דיליה. ואנחנו נבאר זה על פי הפנים העמוקים שלמדנו מיסוד הבעל שם טוב והרב המגיד נשמתו עדן אשר אליו נגלו האלוקים כידוע. ער וועט מבאר זיין דא אין דער מאמר ווי דער פשט אין זהר ווי עס איז מבואר פון די בעל שם טוב פון די מגיד. רק שמתחילה צריך לבאר הפנים הנגלה מזה, נאר פריער דארף מען פריער פארשטיין דער פנים הנגלה מזה, והוא, שכוונת הזהר על פי פשוט, וכן כוונת הרמב ם, זאגט ער, כוונת הזהר על פי די פשטות הזהר, און אזוי אויך איז דער טייטש די כוונת הרמב ם, זאגט ער שהגם שכבר ידענו שהשם יתברך אחד בעצמותו, פשט בתכלית הפשיטות, איז דאס איז טאקע אז מיר וויסן אז דער אייבערשטער איז טאקע אחד בעצמותו, פשוט בתכלית הפשיטות ממצוה שנזהר בהאמנת אלוקות, איז באה מצות היחוד לידע שאין עוד אלוקה אחר חס ושלום. דאס איז די מצוה פון יחוד, זאגן אז דער אייבערשטער איז נישט קיין מורכב, דאס איז דער שאלה, מען קען נישט זאגן אז דער פשט פון מצוות יחוד איז אז ער איז נישט קיין מורכב, דאס איז דער שאלה געווען, נאר ווי דען אין וואס באשטייט די מצוה פון יחוד על פי פשוט, על פי נגלה, מען זאל וויסן שאין עוד אלוקה אחר חס ושלום, הגם אז ער, דער אייבערשטער אליין איז נישט קיין מורכב, און מען האט געקענט מיינען אז ס'פארהאן א צווייטער מציאות וואס האט אין זיך עפעס כח, אויף דעם קומט די מצוה פון יחוד, לידע שאין עוד אלוקה אחר חס ושלום, ואין לשום אחד מהנמצאים שום שלטון חס ושלום זולתו, א קיינער האט נישט קיין שום שליטה, אויסער אים אליין, כי כולם פועלים ברצונו, אלע, די אלע, אלץ וואס פונקציאנירט איז דאס אלץ ווייל אזוי וויל דער אייבערשטער מצד זיין רצון, אבער אויב דער אייבערשטער וויל נישט איז האט קיין זאך, קען קיין שום זאך נישט נישט פונקציאנירן, איז אלץ פועל נאר מצד דעם וואס דער אייבערשטער וויל, ובמצוותו, און אויך, דאס איז, און אזוי, און דער אויך, דער כח וואס זיי האבן, בכח שהוא יתברך מעיר ושופע עליהם.

ס'איז צוויי באזונדערע סארטן טעותים. פריער ברענגט ער ברענגט פון דער רמב ם, דאס וואס ער שילדערט טעות פון שיתוף פריער, ברענגט ער פון דער רמב ם, ער זאגט אז אז זאל ברענגט פון דער רמב ם פריער, וואס איז געווען טעות אנוש ודורו, אז זיי האבן געגלייבט אין ענין השיתוף, שמאמינים בבורא יתברך אלא שאומרים שראוי לחלוק כבוד גם כן למשמשיו. ס'איז דער טעות דארטן איז געווען ווייל זיי האבן זיי האבן פארשטאנען אז די שמש וירח האבן אויכעט א געוויסער ערך, דאס איז געווען דער טעות, דער יסוד הטעות פארוואס מען האט געדינט די שמש וירח, ווייל מען האט געהאלטן די שמש וירח אלס געהויבענע נבראים, אלס זייער געהויבענע נבראים. איז דער טעות געווען מצד דעם ווייל זיי האבן מפליא געווען, זיי האבן מעלה געווען, זיי האבן געזען, זיי האבן פארשטאנען אז די שמש וירח זענען מער חשוב, זענען מער מער מער בעלי מעלה, בעלי ערך, אסאך מער ווי דער אמת איז. דאס איז געווען דער יסוד הטעות מען האט מפליא געווען דער שמש וירח. א מענטשן האט דאך האט האט נישט קיין, דער שמש האט דאך א מורא'דיגע כח און באלייכט די גאנצער וועלט, האט מען מפליא געווען דער, על כרחך האט דער שמש עפעס א גדלות אין זיך. דאס איז געווען דער יסוד הטעות דא רעדט ער אבער דער טעות און דאס איז ער שולל פריער, אך דאס איז ער שולל שיתוף, אז ס'איז נישטא קיין שום זאך וואס האט עפעס אן ערך אויסער דעם אייבערשטן. ס'איז נישטא קיין שום זאך וואס האט עפעס א שלטון אויסער דעם אייבערשטן. ס'איז נישטא קיין גר. דאס איז נאר איין גר, איין גרויסער זאך, נישטא קיין אנדערע גר, גרויסע זאכן. דאס זאגט ער פריער. דא זאגט ער אן אנדערע ווארט. דא וויל ער שולל זיין א צווייטער טעות דא איז דער, איז דער טעות וואס ער ברענגט פריער, אז א מענטש זאל אויסדוכטן אז דער אייבערשטער, ס'איז פאראן טאקע א בורא, און דאס איז ניט שולל אז ס'קען זיין אויכעט העכער נבראים. אזא טעות קען א מענטש מאכן, דאס איז די טעות וואס ער רעדט פריער, ס'פארהאן א בורא עולם, און ס'פארהאן אויכעט זייער געהויבענע נבראים, גאר געהויבענע נבראים. זאגט ער, אזא טעות לאחר וואס א מענטש ווייס דער מצוה פון אמונת אלוקות, אז דער אייבערשטער איז א זאך וואס באשטייט בכלל נישט פון מושגים פון שכל, און לגבי דעם אייבערשטן זענען די אלע שלימות'ן וואס שכל פארשטייט גארנישט, דאס איז נישט אין דעם באשטעט ער אינגאנצן, נישט אין דעם באשטעט ער אינגאנצן, דאס זאגט ער פריער שוין. אמונה איז אז א מענטש ווייסט אז די אלע מושגים וואס שכל שטעלט פאר זענען גארנישט, דער אייבערשטער באשטעט אינגאנצן, דער אייבערשטער איז עפעס אנדערש אינגאנצן, במילא פארשטייט איר, מכבד זיין דעם שמש וירח וועט ער שוין נישט, אויב דער אייבערשטער איז עפעס תכלית הש ס.

אז מען פארשטייט למשל דער אייבערשטער איז תכלית השלימות והפלאה, דער בורא עולם ער איז דער גרעסטער, אבער עס פארהאן אנדערע גרויסע, דער אייבערשטער איז דער גרעסטער, דערנאך איז פארהאן דער שמש, נישט אזוי גרויס ווי דער אייבערשטער אבער עס איז אויך גרויס, קען באלייכטן א גאנצע וועלט, עס איז נישט קיין קלייניגקייט, עס איז א גרויסע זאך, דאס איז ער שולל געווען פריער, האט ער געזאגט פריער אז דער אייבערשטער איז ניט זאל זיין שיתוף, דער אייבערשטער איז דער איינציגער גרויסער זאך, אלע אנדערע נבראים זענען האבן אין זיך נישט קיין שום מעלות נישט.

אידן האבן א טעות זאגן אז דער נברא איז עפעס א קליינער א קליינער בורא א קליינער שלימות דאס קען מען נישט האבן ווייל מען האט דער תפיסה אז אלוקות איז א זאך וואס באשטייט בכלל נישט פון שכל והשגה אז מעלות און שלימות'ן וואס שכל פארשטייט נישט דאס איז דער אמת וואס אלץ באשאפענע זאכן נישט דאס איז דער אמת ממילא איז דער אייבערשטער דער איינציגער וואס וואס קען נישט א מעלה נישט א מעלה איז גארנישט. אבער מצד דעם השגה קען זיין אן אנדער טעות זאגט דאס וואס ער וויל שולל זיין דא שיתוף מיינט ער אן אנדער טעות נישט מען האלט אז די נבראים נישט מען האט א טעות אז די שמש וירח זענען בעלי זענען האבן עפעס א האבן עפעס א שלטון האבן עפעס א מעלה.

דער מהרש"א דארטן מסביר אז דער מין'ס טעות איז געווען אז ער האט געהאלטן אז די חלקים העליונים וואס איז דא אין א מענטשן, די חלקים מער די איידעלערע חלקים, דאס איז שייכות טאקע צום אייבערשטן, דאס איז טאקע, דאס איז טאקע ווערט געפירט דורכ'ן אייבערשטן, די מענטשנ'ס שכל מיט מידות די זאכן, דאס איז דער אייבערשטער אליין מסדר געווען, אבער די חלקים התחתונים פון א מענטשן, די נידריגע זייטן, פונקט די כ'ווייס.

דארף ער אנקומען צו צו די קליינע זאכן, צו די נידעריגע זאכן, במילא דארף, האט דער אייבערשטער גאט זיך באשאפן נבראים, אזעלכע נבראים וואס זיי קענען האנדלען מיט די קליינע זאכן. איז די נידעריגע זאכן פון א מענטשן, די שמוציגע זאכן זיינע, און דאס נישט, נישט, נישט אין דעם, דער אייבערשטער, דער אייבערשטער איז נישט דער וואס פירט דארטן. איז אן אנדער טעות אינגאנצן, נישט מ'איז נישט מ'איז משתף, נישט מ'גיט חשיבות צו די ממוצעים, ווייל מ'האלט אז די ממוצעים האבן אין זיך חשיבות, זיי האבן אין זיך קיין חשיבות נישט, פארקערט, וויבאלד דער אייבערשטער איז אינגאנצן מופשט, בתכלית הפשטה והבדלה פון וועלט, איז בכדי אז ער זאל אנקומען, איז דער מין האט געהאט נישט געהאט אזעלכע גרויסע השגות ווי דער צמח צדק רעדט דא, אבער דער מין האט פארשטאנען אז דער אייבערשטער איז אזא תכלית הפשטה, תכלית הרוחניות, איז דער חלק הנעלה פון א מענטשן דאס טאקע פאסט דער אייבערשטער זאל זיך אריינמישן אין, אבער דער נידעריגער חלק פון די מענטשן, דער שמוציגער חלק, דאס דארף מען אנקומען צו עפעס א הורמין, עפעס א שד, רש"י טייטשט ס'איז א שם שד, אזוי דאכט זיך מיר רש"י טייטשט, דארטן דארף אנקומען צו עפעס א כח, א כח, א איוויל כח ווי מען זאגט, עפעס א נידעריגער כח, א אמת קדושה דאס איז נישט שייכות דארטן. איז על דרך זה דער זעלבער סארט טעות געווארן ווי לפי דעם וואס דער צמח צדק איז מבאר אז וואס באשטייט דער מצוה פון אמונת השם אז דער אייבישטער באשטייט אין אלע מושגים וואס איז דא אין וועלט אלע מושגים וואס א מענטש פארשטייט האט אינגאנצן דאס נישט דאס איז דער אייבישטער אינגאנצן נישט דער אייבישטער איז אן אנדערע זאך אינגאנצן איר קענט אזא אייבישטער קען זיך קען זיך עפעס קען האבן עפעס א שייכות מיט וועלט קען באשאפן א וועלט אין אונזער וועלט איז דא מעלות און שלימות און שכל און מידות און ס'פירט זיך א גאנצע סדר איז דא געפירט זיך דא אין וועלט נבראים בעלי ערך אלץ ווערט נמדד לפי ערך און לפי מעלות און חסרונות און דער גאנצער סיסטעם וואס פירט זיך דא אין דער וועלט דאס אינגאנצן מ'זאגט דאך אז ער איז מופשט ונעלה ער האט בכלל נישט צו טון מיט די גאנצער סיסטעם. ווי אז מען זאגט אזא זאך אז דער אייבערשטער האט אינגאנצן נישט צו טון מיטן גאנצן סיסטעם, קען דאס ברענגען א טעות אז בכדי אז ער זאל משפיע זיין און טאקע אנקומען און מהווה זיין דער סיסטעם, מוז ער גיין דורך א ממוצע. מוז ער דורכגיין דורך א ממוצע, מען זאל אראפטראגן און מצמצם זיין און אראפטראגן זיין כח אז ער זאל האבן עפעס א שייכות מיט דער קליינער וועלט. דאס זאגט דאס דאס דאס דאס איז דער השכלה דאס איז דער קנעטש אוודאי דער שאלה דא שיתוף אבער דער קנעטש וואס וואס דער יסוד פון דער שיטה איז אן אנדערע וואס איז געווען פריער פריער איז געווען דער יסוד פון שיתוף ווייל מען זעט עפעס א מעלה און א ערך אין די נבראים דא דער ווארט פון שיתוף אן אנדער ווארט וויבאלד דער אייבערשטער איז בתכלית הפשטה דער אייבערשטער איז אן אנדערע סארט מהות אינגאנצן, און דער וועלט איז דאך אן אנדערע סארט מציאות, איז דא עפעס אן אנדערע סארט מושגים, זאגט ער אפילו די מעלות וואס איז דא דא האט אינגאנצן נישט צוטון צו אים, עפעס אן אנדערע ענין אינגאנצן, מען קען נישט זאגן אז ס'איז עפעס אן אנדערע ענין אינגאנצן, לכאורה אבער מיר האבן דאך יענע מושגים פון מעלות און שלימות, מיר לעבן דאך יענע וועלט, פון א גאנצער סיסטעם, מוז מען זאגן אז דער אייבערשטער איז משפיע זיין חיות צו וועלט דורך ממוצעים, וואס זיי זענען מוריד און מצמצם דעם שפע אז ס'זאל האבן עפעס א שייכות מיט וועלט.

דער גאנצער מהלך פון דעם מתורגמן, דער מתורגמן איז וואס ער טראגט אראפ דער שכל הרב נידעריגער. גיט מען נישט קיין חשיבות צו אן אנדער שכל אויסער דעם שכל הרב. אז מען זאגט אז אויב איז מען מכבד דער מתורגמן, דער רב טאקע קען גאנץ שס, אבער דער מתורגמן קען פינף מסכתות, יעמאלט איז מען טאקע מחשיב א זאך אויסער דער רב אליין. אויב איז מען אבער מחשיב דעם מתורגמן נישט ווייל דער מתורגמן קען עפעס, זיין אייגענע ידיעות, נאר ווייל סוף כל סוף דער מתורגמן איז דער וואס טראגט אראפ דעם רב צו מיר, צו דעם האט ער די חשיבות. אן דער מתורגמן וואלט דער רב געבליבן בהפשטה. דער מתורגמן איז דער וואס ברענגט אראפ דעם שכל הרב צו די מקבלים. דאס האט אויך א חשיבות. און אן דער מתורגמן וואלט דער רב נישט געקענט האבן עפעס א פארבינדונג מיט דעם עולם. איז דאס א מעלה, אבער עס איז אן אנדערע סארט מעלה. פריער איז געווען דער מעלה פון דעם מתורגמן אז דער מתורגמן האט עפעס ידיעות, אז ער איז א בר מעלה. דאס איז נישט קיין שאלה געווען אינגאנצן. ער האט קיין שום יחוס נישט צום רב, אז דער רב איז אינגאנצן אן אנדערע גדר, נאר וואס דען, אבער מען קען האבן א טעות אז ער האט א חשיבות פון אראפטראגן דער השפעה, און מצמצם דער השפעה, און אויף דעם זאגט ער לית לה שיתוף, אז נישט אז דאס וואס זיי פירן זיך און דער ליכטיגקייט גייט דורכן שמש, דאס האט נישט צו טון מיט די מציאות פון דעם שמש, ווייל דער אייבערשטער האט אזוי געוואלט. א ליכטיגקייט זאל דורכגיין דעם שמש, דער אייבערשטער דארף נישט אנקומען צו דער שמש, און עס איז נישטא קיין שום מעלה אין דעם וואס דער שמש טראגט אראפ די השפעה צו אונז, נאר אלץ פירט זיך ברצונו ובמצוותו. עס איז אן אנדערע טעות ס'איז מען קען נישט זאגן אז דער רב גיט צו עפעס, ער זאגט עפעס, דער מתורגמן טייטשט אפ דברי הרב צו דער מקבל צו דער צו דער עולם קען מען נישט זאגן אז דאס ווי דער מתורגמן פונקציאנירט איז דאס ברצונו ובמצוותו של הרב. דער מתורגמן ער איז דער וואס טראגט אראפ די השפעה, דער רב איז א מופשט דערפון, דער רב איז מנותק פון דער עולם, דער מתורגמן ער איז דער וואס טראגט אראפ דער השפעה פון דער רב צו דער עולם. קען מען נישט זאגן אז דער מתורגמן פונקציאנירט אלץ ווייל אזוי האט דער רב געהייסן, ער ער פונקציאנירט אלץ זיין ער האט אין זיך דער תכונה וואס ער קען אראפטראגן, ס'איז א תכונה פון אראפטראגן, נישט א תכונה פון מעלה, א תכונה פון אראפטראגן. אויף דעם זאגט ער די אלע ממוצעים, די שמש וירח, אלע זענען פועל ברצונו ובמצוותו נישט וואס זיי זענען פועל, נישט וואס זיי האבן אין זיך דער תכונה פון אראפטראגן אלא דער שמש לייכט ווייל אזוי האט דער אייבערשטער אים געהייסן לייכטן, און דער אייבערשטער וויל ער זאל זאל לייכטן, נישט ווייל דער שמש גיט צו גארנישט צו אין דעם ענין, נישט ער גיט נישט ער גיט נישט צו לחיוב און אויך נישט לשלילה פון אראפטראגן, ער ב דער שמש דער ליכטיגקייט גייט דורך דעם שמש ווייל אזוי האט דער אייבערשטער געהייסן, דאס איז די גאנצע זאך, מען דארף אינגאנצן נישט אנקומען צו אים. איז דער הבנה אין שולל זיין שיתוף, דער הבנה וואס ער זאגט דא, דאס איז דער יסוד פון די פירוש הזוהר פון הווי ואלוקים כולא חד, ווייל דער זעלבער תפיסה, דער זעלבער סארט טעות, אז מען זאל זאגן וויבאלד דער אייבערשטער איז בתכלית הבלי גבול ובתכלית ההפשטה, במילא איז אונזער וועלט דארף צוקומען צו דורך ממוצעים, איז על דרך זה דער ענין פון הווי ואלוקים, דערפאר זאגט ער אז די פנים הנגלים איז א יסוד צום פירוש הזוהר, אזוי רעדט ער אן אנדער ענין דא, נישט די פנים הנגלים פון פריער, דערפאר איז ער מקדים נאכאמאל די פנים הנגלים. ולאפוקי מה שכתוב אותו מין מפלגך לעילא דהורמיז, סנהדרין דף ל ט ע עמוד א', און כדש י, להוציא מזה באה המצוה, ולהוציא מזה באה המצוה הזו, זה דער טעות המין. ואמנם אין דעם ענין גופא איז בזוהר ביארו זה בענין עמוק יותר, דאס זאגט ער, אין דעם ענין אויף צו זאגן אז וויבאלד דער אייבערשטער איז בתכלית הבלי גבול, אינגאנצן נשלל מגדר שכל, איז אויף אראפטראגן און מצמצם זיין אים, דארף מען איז די טעות פון דער מין איז געווען אז אנקומען פשוט צו צו א צווייטער נברא מען זאל אנקומען צו ממוצעים אבער עס קען זיין אסאך מער א דקות'דיגערע טעות איז בזוהר ביארו זה בענין עמוק יותר והוא ייחוד שני השמות הוויי אלוקים איז דאך אין שני שמות נישט ווי דער מין אז דער ממוצע איז א צווייטער מציאות א צווייט דער אייבערשטער האט באשאפען א נברא וואס דער תפקיד פון דעם נברא איז אראפטראגען דער חיות און דאס מצמצם זיין צו דער וועלט נאר עס איז דער ייחוד אין דעם אייבערשטען שני שמות. שני שמות, הווי ואלקים, נו אז פשוט מסכם זיין פשוט דער סדר הדברים וואס ער ברענגט דא די גאנצע די גאנצע אריכות דא מ'זאל האבן דעם המשך הדברים, איז פריער ברענגט ער טאקע די ספר המצוות, דער רמב ם טייטשט ספר המצוות טייטשט די מצוות אחדות, עס איז א מצוה מיוחדת פאר אידן לשלול השיתוף, דאס ברענגט ער פריער, דערנאך ברענגט דאס ברענגט דער רמב ם געענדיגט, דערנאך ברענגט ער די ביאור על פי זוהר, די ביאור על פי פנימיות הענינים וואס דער זוהר זאגט הווי ואלקים, די מצוה פון יחוד איז הווי ואלקים כולא חד. איז בעצם וויל ער וויל ער דא מסביר זיין דער זוהר, נאר בכדי פאר דעם וואס ער וויל דא מסביר זיין דער זוהר וויל ער געבן צו פארשטיין דער רקע אויף וואס קומט דער זוהר דען, דער רמב ם טייטש מצוות יחוד שולל זיין שיתוף, מיטאמאל קומט דער זוהר, שיתוף מיט הווי ואלקים כולא חד איז באזונדערע וועלטן אינגאנצן, שולל זיין שיתוף לכאורה איז, א מענטש גלייבט אז ס'איז דא א כח אויסער דעם אייבערשטן, איז דא א כח אויסער דעם אייבערשטן צו א בעל דעה אויסער דעם אייבערשטן, הווי ואלקים כולא חד איז עפעס אן אנדערע, די צוויי שני שמות אין אלוקות איז אן אנדערע ענין אינגאנצן. ווי אזוי צו פארשטיין אויף וואס אויף וואס איז מבוסס דער זוהר אויף וואס קומט דער זוהר, אויף דעם איז ער מקדים אז דער רמב ם טייטשט מצוות יחוד פשוט דער אחדות לשלול הרכבה, אחדות פשוט שולל זיין הרכבה. און ער זאגט אז אזא טייטש פון אחדות קען נישט זיין לפי דעם וואס ער האט מבאר געווען פריער אז אמונת אלוקות מיינט אז דער אייבישטער איז מופשט ונעלה פון דער גאנצער גדר פון שכל והשגה. לאחרי ווי ער האט מסביר געווען פריער אין מצוות אמונת אלוקות אז אין וואס באשטייט דער ערשטער מצוה, די מצוה פון אמונת אלוקות באשטייט אין דעם אז דער אייבערשטער איז בכלל שלא בגדר שכל והשגה, קען מען שוין נישט זאגן אז יחוד באשטייט אין אחדות שולל זיין הרכבה, ווייל אחדות שולל זיין הרכבה זוכט מען דאס אלץ שלימות אין די מושגים פון שכל, און מען ווייסט שוין אז דער אייבערשטער איז בכלל נישט אין די גאנצע מושגים פון הפלאות פון שכל, קען מען נישט זאגן אז די מצוה פון אחדות איז אחדות לשלול הרכבה. במילא דער ווארט איז יחוד כולל, מען קען יחוד נישט זאגן לאחרי מצות האמנת אלוקות, קען מען יחוד נישט זאגן אחדות שלא זיין שיתוף, פשוט כפשוטו מיינען אז ס'איז דא א צווייטע מציאות וואס האט אין זיך אויך תכונות, וואס האט אין זיך אויך מעלות, אז מען ווייסט אז דער אייבישטער איז נישט איז בכלל נישט אין דעם גאנצן גדר, איז אז מען פארשטייט דער אייבישטער איז בכלל נישט אין דעם גאנצן גדר פון שכל והשגה, איז וואס קען יא זיין דעם ענין פון אחדות, מוז דער מצוה פון יחוד קומען לאחרי ווי מען ווייסט דעם ענין פון האמנת אלוקות. און מצד דער מצוה פון האמנת אלקות, דאס וויל ער ארויסברענגען, מצד דער מצוה פון האמנת אלקות, וואס האמנת אלקות קומט צו גיין און זאגט אז דער אייב און אמיתית המציאות פון אלקות איז אינגאנצן נישט בגדר נבראים, אינגאנצן נישט בגדר שכל הנברא, אפילו אינגאנצן נישט בגדר וואס דער שכל הנברא איז אים מחייב, ס'איז אן אנדער ענין אינגאנצן, מצד דעם קען ווערן א טעות פון פון שיתוף און דעם ענין פון הוי' ואלוקים, ס'איז ביידע אין דעם זעלבן מהלך, ווי מצד דעם תכלית ההפלאה והגדלות פון אלוקות, מצד דעם ווערט א טעות אז אונזער וועלט איז אן אנדער ענין, אונזער וועלט האט נישט צו טון צו אים. דער מצוה פון האמנת אלוקות קען גורם זיין א טעות אז ער איז אן אנדער ענין אינגאנצן און אלע מושגים אין וועלכע מיר לעבן האבן נישט צו טון צו אים. איז אדער מ'זאגט אז פשוט אזוי ווי דער מין אז דער וועלט פירט זיך נישט נישט מיט אים אליין ווייל ער איז צו הויך דער וועלט פירט זיך פון פון העכערע נבראים אדער ווי מ'זאגט אין א גאר א טיפערע אופן א סך איידעלערע אופן הוי' ואלקים אז אלקים און הוי' איז צוויי באזונדערע זאכן אבער דער יסוד פון דעם ענין איז אז מצד דער תכלית הגדלות והפלאה פון אלוקות מצד דעם דארף מען באווארענען דער מצוה פון יחוד פון הוי' ואלקים כולא חד דערפאר ברענגט ער דעם גאנצן אויף צו ארויסברענגען אויף וואס אויף וואס איז מבוסס דער זוהר, דאס וויל ער ארויסברענגען. סתם ס'איז אינטערעסאנטע זאך צו סתם באמערקען דאס, דער צמח צדק, דא האט עס נישט באריכות אזויפיל, אבער אין דעם מצוה פון פון האמנת אלוקות, דער צמח צדק זאגט אז מצוות אמונה איז נישט שייכות אויף דעם אז ס'איז פארהאן אז דער אייבערשטער איז א מחויב המציאות, דאס זאגט ער דארטן. ס'איז נישט שייכות מצות אמונה אז דער אייבערשטער איז א מחויב המציאות אז דער אייבערשטער איז תכלית השלימות, ווייל דאס פארשטייט א מענטש אליין, דער מענטש פארשטייט אליין אז דער התחלת המציאות דער סיבה ראשונה מוז זיין א מציאות וואס איז תכלית השלימות, דארף נישט אנגיין מיט מצות אמונה אויף דעם, ס'איז א חשבון פשוט וואס יעדער מענטשליכער שכל קען פארשטיין. דער מצוה קומט צו זאגן אז דער אייבערשטער איז אן אנדער ענין אינגאנצן, דער אייבערשטער איז מופשט פון וואס שכל פארשטייט,

דער יסוד הידיעה פון א מענטש אין אלוקות איז נישט ווייל ס'דא א חשבון פשוט אז פאראן אן אייבערשטער, נישט ווייל על פי שכל איז דא א חשבון אז פאראן אן אייבערשטער, א מענטש ווייסט פון דעם אייבערשטן א מענטש ווייסט פון דעם אייבערשטן ווייל מצד עצם מציאותו פון א יעדן פון א מענטשן הערט זיך אלוקות, מצד עצם מציאותו פון א יעדן איז נרגש ביי אים געטליכקייט, שטייט נקודתנו המאור הוא בהתגלות, ס'הייסט, א מענטש ווייסט פון דעם אייבערשטן נישט ווייל על פי שכל קומט ער צו א איבערצייגונג צו א חשבון אז ס'פאראן א בורא עולם. נאר אז דער אייבערשטער הערט זיך ביי א יעדן, בעצם פארוואס הערט זיך דעם אייבערשטן ביי א יעדן, ווייל דער אייבערשטער אליין אויף אים איז נישטא קיין אפהאלט, במילא איז ער ער אליין איז נרגש אומעדום, ער אליין איז נרגש אומעדום, וואס דערפאר איז אין דעם ידיעה וואס א מענטש ווייס, ער ווייס עס נישט צוליב עפעס א חשבון איבערצייגונג וואס ער מאכט, אזויווי א קינד ווייס פון דעם אייבערשטן, נישט ער האט געמאכט עפעס א חשבון, אז דער אייבערשטער איז איז סענסד ביי א מענטש, און א מענטש ווייסט בעצם פון דעם אייבערשטן, אזוי ווי א מענטש ווייסט זיך, איז א מענטש פילט אז ס'איז דא אן אייבערשטער, ווייל דער אייבערשטער איז אויף דעם אייבערשטן אליין, נישטא קיין נישטא קיין צמצום, נישטא קיין אפהאלט, איז וואס וואס איז דער מושג פון אלוקות וואס א מענטש ווייסט פאר דער מצוה? פאר דער מצוה איז פאר דעם וואס דער מענטש האט אנגעהויבן פאנקשען אז זיינע כוחות זאלן אנגעהויבן פאנקשענען. ס'פארהאן א מענטשן, א מענטש מצד עצם היותו און מצד עצם מציאותו פילט ער אז ס'איז דא אן אייבערשטער. וואס איז דער מושג פון אייבערשטער וואס א מענטש ווייסט? דער אייבערשטער האט קיין שום טייטש נישט דער אייבערשטער וואס דער מענטש ווייסט בעצם. דער אייבערשטער נישט קיין אויסגעטייטשט, נישט קיין שלימות, נישט קיין הפלאה. וויבאלד אז פארוואס ווייסט דער מענטש פון אייבערשטן? ווייל דער אייבערשטער אליין הערט זיך ביי אים. איבער אזוי ווי דער אייבערשטער אליין איז מופשט פון די אלע מושגים פון שכל און שלימות און הפלאה, איז אזוי אויך דאס וואס דער מענטש ווייסט אז ס'איז דא אן אייבערשטער, ער ווייסט ס'איז דא א מציאות, ער האט נישט קיין הגדרה וואס דער מציאות איז, וואס דער עפעס איז, ער ווייסט אז עס איז פאראן א עפעס, עס איז פאראן עפעס א מציאות וואס ער האט אלץ באשאפן, און איך דין אים, איך האב עפעס, און איך האב עפעס, נישט אבער וואס איז דער עפעס, וואס איז דער אייבערשטער האט קיין שום מושג נישט אין דער אייבערשטער. דערנאך קומט צו גיין דער מצוה, און דער מצוה זאגט אז זיך אנהייבן אריינטראכטן און פארשטיין, און און אנהייבן פראסעסן דער דער מושג פון אלוקות וואס דו ווייסט, וואס איז נישט קיין שכל'דיגע מושג, ס'איז א ס'איז דא אן עפעס, ווייל ס'איז דא אן אייבערשטער אן א תפיסה, איז דער מצוה איז זאלסט אנהייבן ווי זאגט ווי זאגט צו צו צו דאס אראפטראגן דאס אנהייבן פארשטיין, דאס דאס אדער אנהייבן נוצן דעם שכל פארשטיין, פארשטיין און מחייב דער שכל זאל מען זאל פארשטיין וואס שכל איז מחייב וואס דער אייבערשטער איז איז אן אנדער אן אנדער אן אנדער מהלך אינגאנצן לפי דער לפי דער ביאור פון רבי'ן הייסט עס אז אן א מצוה קען כאילו ווי א מענטש קען נישט אן א מצוה איז נישטא קיין בארעכטיגונג פון נוצן דעם שכל בעצם א מענטש ווייסט בעצם פונעם אייבערשטן אנהייבן נוצן דעם שכל ווען דער אייבערשטער באשטייט בכלל נישט פון ראיות. און נישט וואס דער מענטש מאכט דעם חשבון פאר, זאגט על פי על פי זאגט על פי שכל פון תורת אמת פון דער פון רמב"ם על פי שכל פון תורה, א איד ווייסט בעצם פון אלוקות, על פי תורה דארף איז דא עפעס א אן א מצוה וואלט געווען עפעס א ענין נוצן שכל, אז דער אייבער אז דער אייבערשטער בכלל נישט מוגדר אין גדר שכל, איז וואס עפעס וואס זאל מען אנהייבן זוכן ראיות און זוכן וואס איז דער מושג פון אלוקות, ווי שכל איז מחייב דער מושג פון אלוקות. מצד עצמו האט שכל קיין שום ענין נישט, בעצם. נאר וויבאלד ס'איז דא א מצוה אז מ'זאל אנהייבן נוצן שכל, ס'איז דא א מצוה מעיין זיין, ס'איז דא א מצוה אז מ'זאל אז מ'זאל נעמען אלוקות אויף וויפיל שכל פארשטייט. אבער פאר דער מצוה האט מען נישט קיין שום בארעכטיגונג אויף צו גיין נוצן שכל'דיגע כללים אויף צו מחייב זיין אלוקות.

א מענטש וועסט פון אייבערשטן נישט מצד השכל, פארקערט, דער ראשית הידיעה פון א מענטש אין אלוקות איז ווייל המאור הוא בהתגלות, ווייל דער אייבערשטער הערט זיך ביי אים, ס'איז נישט קיין מושג פון פארשטאנד, האט האט בכלל נישט צו טון מיט פארשטאנד, א מענטש וועסט פון אייבערשטן, איצט א מענטש קענען מיר נוצן אונזער שכל שלא בקשר מיט דער מצוה, אבער מצד אמיתית העניינים אז א ס'דא אן אייבערשטער געענדיגט, וואס עפעס גיין נוצן שכל, מ'האט נישט קיין שום בארעכטיגונג נוצן שכל. פארקערט, דער יסוד הידיעה אז ס'פאראן אן אייבערשטער וואס האט בכלל נישט צו טון מיט שכל. ס'איז א חידוש, דער מצוה קומט צו גיין, איז מחדש אז דו דארפסט נוצן דיין שכל, דו דארפסט פרואווען פארשטיין. דאס איז טאקע אזוי, אוודאי אזוי, וואס איז די שאלה?

נוצן נישט, ס'הייסט נישט נוצן שכל, נאר תורה האט אויפגעטון א מצוה אז מען דארף יעדן מחייב זיין אז ער זאל פארשטיין דעם אייבערשטן על פי שכל, די מצוה טוט אויף א חידוש אז מען קען יא, אז מען זאל יא, מען זאל יא נוצן דעם שכל פארשטיין אלוקות, זאגסט אן אנדער, אן אנדער, עס איז נישט קיין סתירה, איך זאג נאר עס איז אינטערעסאנט, מען לערנט דא ווי ער איז אזוי מפליא ווי שכל על, ווי פארן מצוה ווייס ווי דער מענטש זעט קלאר אז ס'איז דא א אייבערשטער, מצד שכל זעט מען אז ס'איז דא אן אייבערשטער, קומט דער מצוה און זאגט אז דער אייבערשטער האט בכלל נישט צו טון מיט שכל.

אקעי, דער גוף הענין הייבט זיך אן באמת איצטער, דעם גוף הענין, פון ואמנם, תוספת ביאור זה וענין עומק יסודו הוא יחוד שני השמות הוויה ואלקים, רצונו לומר השם אלקים בגימטריא הטבע, והוא הארה המאירה בבחינת העלם להחיות עולמות נפרדים, שהיא מיוחדת ממש עם שם הוויה, שם העצם שלמעלה מעלה מהטבע. וזהו סוד אני ראשון ואני אחרון. אקעי, מ'וועט לערנען בפרטיות נעקסטע וואך דעם וואס ער הייבט אן רעדן דא, וואס איז שם הוויה, וואס איז שם אלקים. פריער איז ער מסביר פשוט וואס איז שם הוויה, וואס איז שם אלקים, און במילא וועט אונז צוקומען צו א טיפערע הכרה ווי אז לכאורה הוויה ואלקים קענען נישט נתאחד ווערן, ס'איז לכאורה צוויי באזונדערע זאכן, און שפעטער וועט ער מבאר זיין אז אף על פי כן זיינען זיי כולא חד, וואס דער אמת איז טאקע אז ס'איז כולא חד, אבער פריער וועט ער פריער מאריך זיין בארוכה דער חילוק און דער הבדלה פון הוויה ואל, דער אין ערוך פון הוויה מיט אלקים, צו וויסן דעם חידוש אז הוויה ואלקים כולא חד. אקעי, ממשיך זיין.